בעזרת השם יתברך מסכת קידושין דף כה, מ'הייבן אן דף כד עמוד ב איז די לעצטע שורה אונטן, אמר רב חייא בר אשי אמר רב, זאגט די הייליגע גמרא אמר רב חייא בר אשי אמר רב, היתה לו יתרת וחתכה, טאמער אן עבד האט געהאט אן איבעריגע פינגער ער האט געהאט זעקס פינגערס אויף איין האנט און די באלעבאס האט אים אפגעהאקט די איבעריגע פינגער איז עבד יוצא בה לחירות גייט די עבד ארויס פריי אפילו ס'איז נישט קיין נארמאלע אבר, ביי אים הייסט דאס אן אבר, אמר רב הונא, לייגט רב הונא אבער צו והוא שנספרת על גב היד, דהיינו מ'דארף עס קענען ציילן מיט די אנדערע פינגערס, טאמער א מענטש האט זעקס פינגערס וואס מ'קען ציילן צוזאמען, דהיינו די זעקסטע פינגער איז לעבן די אנדערע פינף, דעמאלטס אוודאי אז די באלעבאס האקט עס אפ גייט ארויס פריי, אבער וואס איז טאמער אן עבד האט אן איבעריגע פינגער אויף די אונטערשטע חלק פון די הענט אדער אויף א צווייטע פלאץ די פאדערשטע חלק פון די הענט נישט אין איין שורה מיט די אנדערע פינגערס, דעמאלטס האט עס נישט א דין פון אן אבר, און טאמער א באלעבאס האקט עס אפ גייט אוודאי די עבד נישט ארויס פריי. זאגט די גמרא ווייטער, סבי דנזוניא, די זקנים פון די שטאט נזוניא, לא אתו לפרקיה דרב חסדא, זענען נישט געקומען אמאל צו די שיעור פון רב חסדא, איז אמר ליה לרב המנונא, רב חסדא האט געזאגט פאר זיין תלמיד פאר רב המנונא זיל צנעינהו, גיי צו די זקנים פון די שטאט נזוניא, און זאג זיי זאלן זיך באהאלטן, דהיינו ווי רש"י ברענגט, די גמרא מועד קטן אז א תלמיד חכם, לייגט מען נישט אריין אין חרם, נאר מען טוט עס בדרך כבוד, מען זאגט ער זאל זיך באהאלטן. איז דא אויך רב חסדא האט געזאגט פאר רב המנונא בדרך כבוד, זאלן אריינגיין אין חרם אויף דעם זענען נישט געקומען צום שיעור. איז אזל, רב המנונא געגאנגען צו די זקנים פון נזוניא, אמר להו האט ער זיי געפרעגט מאי טעמא לא אתו רבנן לפירקא, פארוואס זענט עטץ נישט געקומען צום שיעור? אמרו ליה, האבן זיי געענטפערט, אמאי ניתי, פארוואס זאלן אונז קומען, דבעינן מיניה מילתא ולא פשט לן, אונז האבן אים אמאל געפרעגט א שאלה ער האט נישט געענטפערט, איז פארוואס זאל מען קומען צו זיין שיעור? אמר להו, האט רב המנונא זיי געפרעגט, מי בעיתו מינאי מידי ולא פשיטנא לכו, עטץ האטס מיר אמאל געפרעגט א שאלה און איך האב נישט געקענט ענטפערן? אוודאי נישט! יעצט וואס האט ער געמיינט צו זאגן מיט דעם? איז דא מפרשים וואס זענען מסביר אז ער האט געמיינט צו זאגן מיט דעם אז איך וואס איך בין א תלמיד איך קען אויך ענטפערן אלע ענקער שאלות פארשטייט זיך מיין רבי קען אויך, איז זענען די זקנים טאקע געגאנגען בעו מיניה, האבן זיי אים געפרעגט די שאלה, עבד שסירסו רבו בביצים, מהו, וואס איז די דין פון אן עבד וואס זיין רבי און זיין באלעבאס האט אים מסרס געווען, דהיינו ער האט אים אפגעהאקט די ביצים נישט פון אינדרויסן נאר פון אינעווייניג, די ביצים ליגט דאך אין א זאק, איז די באלעבאס האט אפגעהאקט די ביצים, די ביצים זענען דאך תלוי אויף אזא חוט אויף אזא שטריק, האט ער אפגעהאקט די שטריק פון אינעווייניג, מען זעהט עס נישט פון אינדרויסן, אבער די שאלה איז צו דאס הייסט א מום שבגלוי, און די עבד גייט ארויס פריי צו נישט, און זענען מסביר טאקע די צדדי הספק, פון איין זייט קען מען זאגן כמום שבגלוי דמי, אז ס'האט א דין ווי א מום שבגלוי ווייל ווי נישט ווי, מ'קען דאך דערקענען די ביצים אויף א מענטש, ס'ליגט טאקע אין א זאק, אבער פון אינדרויסן קען מען זען אז ס'דא דארט ביצים, איז אפשר הייסט דאס א מום שבגלוי איז א רבי, א באלעבאס, האט מסרס געווען אן עבד, איז היות ער האט אים געמאכט א מום שבגלוי גייט די עבד ארויס פריי, אדער אפשר או לא, אפשר ניין, אפשר היות וואס די ביצים זענען דאך באהאלטן אינעם זאק, איז פון דרויסן זעט מען גארנישט, מ'זעט נישט אז ס'איז אפגעהאקט, איז אפשר הייסט עס נישט קיין מום שבגלוי איז די עבד גייט נישט ארויס פריי, אזוי פרעגן די סבי דנזוניא פון רב המנונא, איז לא הוה בידיה, רב המנונא האט נישט געקענט פושט זיין דעם ספק. אמרו לו, האבן די זקנים געפרעגט פון רב המנונא מה שמך, וויאזוי הייסטו? אמר להו, האט ער געענטפערט המנונא. אמרו ליה, האבן זיי אים געזאגט לאו המנונא, אלא קרנונא, מען דארף דיך נישט רופן המנונא, מען דארף דיך רופן קרנונא, ווי רש"י זאגט יושב קרנות אתה, ולא בעל תורה, ביסט נישט קיין בעל תורה האסט נישט געקענט ענטפערן אזא שאלה. על כל פנים, אתא לקמיה דרב חסדא, רב המנונא איז צוריקגעגאנגען צו רב חסדא, און ער האט פארציילט די מעשה, און ער האט געפרעגט רב חסדא וואס איז טאקע די דין, לגבי א בעל הבית האט מסרס געווען זיין עבד. אמר ליה, האט רב חסדא געענטפערט מתניתא בעו מינך, זיי האבן דיך געפרעגט א שאלה, וואס דו האסט געקענט פושט זיין פון א ברייתא, וועלכע ברייתא? דתנן, איז קודם ברענגט ער א משנה, די משנה זאגט אין נגעים עשרים וארבעה ראשי איברים שבאדם כולם אין מטמאין משום מחיה, די פיר און צוואנציג ראשי איברים, איז טאמער ס'דא דארט א נגע, א מחיה איז א סארט נגע, טאמער ס'דא דארט א נגע, איז ווערט די מענטש נישט טמא, פארוואס? ווייל ווי רש"י ברענגט, שטייט אין פסוק, לכל מראה עיני הכהן, וואס אין די פסוק לערנט מען ארויס אז די כהן ווען ער קוקט אויפן נגע דארף קענען זען די גאנצע נגע אויף אמאל, איז טאמער איז דא א נגע אויף א ראש האיבר, לאמיר זאגן אויפן שפיץ פינגער, איז היות די פינגער איז א געדרייטע איבר קען מען נישט זען די גאנצע נגע אויף אמאל, און ממילא טאמער איז דא א נגע אויף די פיר און צוואנציג ראשי איברים איז די נגע נישט מטמא. יעצט, די משנה רעכנט אויס וואס זענען די פיר און צוואנציג ראשי איברים, ואלו הן, זאגט די משנה, ראשי אצבעות ידיים ורגליים, די שפיץ פינגערס סיי פון די הענט סיי פון די פיס איז צוואַנציק, וראשי אזניים די שפיצן פון די אויער איז צוויי און צוואַנציק, וראש החוטם די שפיץ פון די נאז איז דרײַ און צוואַנציק, וראש הגוייה און די שפיץ פונעם גיד פונעם איבר פונעם זכר איז פֿיר און צוואַנציק, לייגן אויך די חכמים צו, וראשי דדים שבאישה ביי א פרוי איז דא דא נאך א איבעריגע איבר דהיינו די ראשי הדדים הייסן אויך א שפיץ איבר וואס דארט איז א נגע נישט מטמא. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט אז דאס איז אויך דא ביי א מאן, אף שבאיש, היות וואס ביי א מאן איז עס אויך אביסל געדרייט, איז ביי א מאן איז אויך נישט מטמא א נגע אויף די ראשי הדדים, על כל פנים דאס איז א משנה אין נגעים, יעצט ותני עלה, אויף די משנה איז דא א ברייתא, אז בכולם עבד יוצא בהן לחירות, דהיינו תנא קמא אין די ברייתא האלט, אז ביי די אלע פֿיר און צוואַנציק ראשי איברים, טאמער א בעל הבית וועט אפהאקן איינע פון די ראשי איברים, גייט די עבד ארויס פריי פארוואס? ווייל היות וואס די אלע ראשי איברים זענען סיי א מום שבגלוי און סיי ווען מען האקט עס אפ וואקסט עס נישט צוריק און אזוי ווי מען האט געזען נעכטן אזא סארט מום גייט אן עבד ארויס פריי יעצט רבי אומר רבי קריגט זיך אויפן תנא קמא און רבי זאגט אף הסירוס סירוס איז אויך אזוי נישט נאר די פיר און צוואנציג ראשי איברים נאר א בעל הבית וואס איז מסרס זיין עבד גייט די עבד אויך ארויס פריי בן עזאי אומר בן עזאי קריגט זיך אויך בן עזאי לייגט צו אף הלשון די צונג איז דאך דא א צד צו זאגן אז א צונג איז נישט קיין מום שבגלוי ס'איז אין די מויל זאגט בן עזאי ס'איז נישט אזוי היות וואס א מענטש קען ארויס שטעקן זיין צונג הייסט עס אויך א מום שבגלוי איז א בעל הבית וואס האקט אפ די קנעכט'ס צונג גייט די קנעכט ארויס פריי אזוי שטייט אין די ברייתא איז פירט רב חסדא אויס אמר מר רבי אומר אף הסירוס רבי האט דאך דא געזאגט אז סירוס איז אויך א מום וואס טאמער א בעל הבית מאכט עס פאר אן עבד גייט די עבד ארויס פריי איז זאגט רב חסדא סירוס דמאי וואסערע סארט סירוס רעדט מען דא? אילימא סירוס דגיד? עסטו וועלן זאגן ס'רעדט זיך אז דער בעל הבית האט פשוט אפגעהאקט די גיד? קען נישט זיין, ווייל היינו גוייה, די גיד איז דאך איינע פון די פֿיר און צוואַנציק ראשי איברים, רבי קומט דאך דא צולייגן נאך עפעס, אף הסירוס, נאר וואס דען, וואס מיינט אף הסירוס אלא לאו, סירוס דביצים, אוודאי מיינט רבי מיט סירוס, סירוס דביצים, די סירוס וואס פון דעם האבן אונז גערעדט, און רבי זאגט אז ווען א בעל הבית איז מסרס זיין עבד, אפילו מ'זעהט עס נישט אינדערדרויסן הייסט עס א מום שבגלוי און די עבד גייט ארויס פריי. אבער על כל פנים זעהט מען דא אז דער דין צו א עבד גייט ארויס פריי מיט א סירוס צו נישט איז א מחלוקת רבי און די חכמים, און ממילא זאגט רב חסדא צו רב המנונא, וואלסט געקענט דאס ענטפערן פאר די סבי דנזוניא אז ס'איז א מחלוקת רבי און די חכמים צו ווען א בעל הבית איז מסרס זיין עבד גייט ער ארויס פריי צו נישט. זאגט אונז די גמרא ווייטער, און די גמרא איז דן אין די ברייתא וואס מ'האט דא געזעהן, מ'האט געזעהן אין די ברייתא דריי שיטות, קודם די שיטה פון די תנא קמא פון די חכמים אז בכולם עבד יוצא בהן לחירות, תנא קמא האלט אז די פֿיר און צוואַנציק ראשי איברים ביי דעם איז געזאגט געווארן אז טאמער א בעל הבית האקט עס אפ גייט די עבד ארויס פריי אבער א צווייטע פלאץ נישט רבי האט צוגעלייגט אף הסירוס און בן עזאי האט צוגעלייגט אף הלשון איז אויף דעם פרעגט די גמרא ורבי לשון לא דהיינו לכאורה איז משמע אז רבי איז נישט מודה צו בן עזאי לעניין לשון רבי האלט אז ביי לשון איז נישט אזוי, טאמער מ'האקט אפ א לשון א צינג גייט די עבד נישט ארויס פריי, ווייל ס'איז נישט קיין מום שבגלוי, איז אויף דעם פרעגט די גמרא ורמינהי, א סתירה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, הרי מי שהיזה מזה, ונתזה הזאה על פיו, דהיינו די דין איז א מענטש וואס ווערט טמא א טמא מת, דארף מען זיך מטהר זיין מיט מי חטאת מיט די אפר פרה אדומה, יעצט ווען מ'שפריצט אויף א מענטש וואס איז טמא פון די אפר פרה אדומה, מוז עס ארויפגיין אויף זיין גוף אויף א מקום וואס איז גלוי, נישט אויף א פלאץ ס'איז באהאלטן, איז זאגט די ברייתא וואס איז טאמער מ'האט געשפריצט אויף א מענטש, און די מי חטאת איז ארויף אויף זיין מויל, זאגט די ברייתא, רבי אומר היזה, וחכמים אומרים לא היזה, רבי זאגט די הזאה איז א גוטע הזאה, און חכמים זאגן אז נישט, יעצט לכאורה וואס מיינט דאס די מויל פון א מענטש, מאי לאו על לשונו, לכאורה רעדט מען דא פונעם צינג, ווייל די מויל איז דאך זיכער א מקום גלוי, איז אוודאי די מחלוקת איז דא לגבי א צינג, און רבי האלט אז א צינג איז א מקום גלוי, און ממילא זאגט רבי אז ווען מען האט געשפריצט אויפן צינג איז די הזאה א גוטע הזאה, איז וואס איז פשט אז ביי אונז זעט מען אז רבי האלט אז ווען די בעל הבית האקט אפ דעם צינג רופט ער עס נישט קיין מום שבגלוי און דארט האלט רבי אז די עבד גייט נישט ארויס פריי, זאגט טאקע די גמרא לא, על שפתיו, דהיינו די מחלוקת צווישן רבי און די חכמים איז נישט קיין מחלוקת לגבי דעם צינג, נאר ס'איז א מחלוקת לגבי די ליפן, לגבי די מויל, וואס ביי דעם האלט רבי אז די הזאה איז א גוטע הזאה און די חכמים זאגן אז נישט, איי פרעגט די גמרא על שפתיו פשיטא, אויב אזוי וואס איז די חידוש פון רבי אז מ'שפריצט אויף די ליפן איז עס א מקום שבגלוי פארשטייט זיך די ליפן איז א מקום שבגלוי און נאך מער, וואס האלטן די חכמים, חכמים האלטן אז נישט, פארוואס טאקע נישט? זאגט די גמרא, ווייל מהו דתימא זימנא דחלים שפתיה קא משמע לן, דהיינו ס'וואלט געווען א הוה אמינא אז היות עס מאכט זיך אמאל א מענטש ווען ער מאכט צו די מויל זייער זייער שטארק זענען די ליפן באהאלטן, איז אפשר הייסט עס נישט קיין מקום גלוי, איז אפשר אז מ'שפריצט דארט די אפר פרה אדומה ווערט די מענטש נישט טהור, איז דאס די חידוש פון רבי אז ס'נישט אזוי. און חכמים קריגן זיך אויף דעם חכמים האלטן אז אין הכי נמי היות וואס מאכט זיך אמאל א מענטש קוועטשט די ליפן זעהט מען עס נישט הייסט ס'איז טאקע נישט קיין מקום גלוי און ס'איז טאקע נישט מטהר די מענטש וואס מ'האט געשפריצט אויף אים. איי פרעגט די גמרא וויאזוי זאגסטו מיר אז די מחלוקת צווישן רבי און די חכמים איז לגבי די ליפן נישט לגבי די צינג והתניא על לשונו שטייט קלאר אין א ברייתא אז די מחלוקת איז א מחלוקת לגבי די צינג און נישט לגבי די ליפן ועוד תניא, און נאך מער, ס'דא אן אנדערע ברייתא, וואס אין די אנדערע ברייתא איז די ברייתא דן לגבי א מום פון א בכור, וואס די דין איז א בכור א בעל מום קען מען נישט מקריב זיין, יעצט וואס הייסט א מום ביי א בכור ביי א קרבן? נאר א מום שבגלוי, איז די ברייתא זאגט דארט ושניטל רוב הלשון, טאמער מ'האט אפגעהאקט רוב צינג פון א בהמה איז דאס א מום, און מען קען נישט מקריב זיין די בהמה אלס קרבן. יעצט רבי אומר, רבי לייגט צו, רוב המדבר שבלשונו עס דארף נישט זיין רוב צינג ממש ווייל די צינג איז זייער לאנג, די צינג ציט זיך אריין ביז אינעם האלז אריין, זאגט רבי אפילו די חלק וואס ביי א מענטש נוצט מען די צינג צו רעדן, דאס די חלק וואס איז נישט מחובר נישט פון אויבן נישט פון אונטן די חלק פון די צינג וואס מען קען רוקן, איז טאמער פון יענע חלק פעלט רוב הייסט עס שוין א מום און מען קען נישט מקריב זיין די בהמה אלס קרבן. זעהט מען ווייטער אז רבי האלט אז א צינג איז אן אבר שבגלוי איז א דבר גלוי, איז ווי קען ווייטער רבי זאגן ביי אונז אז ווען מען האקט אפ א צינג פון אן עבד גייט די עבד נישט ארויס פריי, נאר וואס דען זאגט טאקע די גמרא אלא רבי אומר סירוס ולא מיבעיא לשון, בן עזאי אומר לשון אבל סירוס לא, און מאי אף אקמייתא, פשט אזוי ווען אונז האבן געלערנט די ברייתא אז רבי זאגט אף הסירוס, האבן אונז געזאגט אז רבי קומט מוסיף זיין אויף די פיר און צוואנציג ראשי איברים אז סירוס אויך, יעצט וואס קומט בן עזאי מוסיף זיין? אז נישט נאר די פיר און צוואנציג איברים, נישט נאר די סירוס וואס רבי האט געזאגט, נאר לשון אויך, איז דאס זאגט די גמרא דאס איז א טעות האסט נישט גוט געלערנט די ברייתא, נאר מען דארף לערנען פשט אין די ברייתא אזוי, רבי זאגט אף הסירוס פשט צינג אוואדע, די צינג האלט רבי איז אוואדע אן אבר שבגלוי און טאמער מען האקט עס אפ גייט די עבד ארויס פריי נאר רבי לייגט צו נאך עפעס סירוס אויך. בן עזאי אבער, וואס בן עזאי זאגט אף הלשון, בן עזאי קריגט זיך אויף רבי, און בן עזאי האלט סירוס נישט, דווקא לשון יא אבער סירוס נישט. איי, פארוואס זאגט ער אף הלשון? אף הלשון איז משמע אז ער גייט ארויף אויף רבי. רבי האט געזאגט אף הסירוס אויף דעם לייגט בן עזאי צו אף הלשון. איז דאס זאגט די גמרא איז נישט ריכטיג ווייל אף הלשון גייט נישט ארויף אויף רבי, נאר עס גייט ארויף אויף די תנא קמא, די תנא קמא האט געזאגט נאר די פֿיר און צוואַנציק ראשי אברים, איז אויף דעם לייגט בן עזאי צו אף הלשון, אבער סירוס אוודאי נישט. איי אויב אזוי פרעגט די גמרא, אי הכי נקדמה דבן עזאי ברישא, אויב אזוי לכאורה די ברייתא אביסל אויסגעדרייט, פארוואס זאל נישט די ברייתא שרייבן בן עזאי פאר רבי, און דעמאלטס וועט זיך די ברייתא לערנען זייער געשמאק, אז די תנא קמא האלט נאר די פֿיר און צוואַנציק ראשי אברים, בן עזאי לייגט צו אויף דעם אויך די צונג אבער סירוס נישט, און רבי לייגט צו אויף דעם נישט נאר די צונג נאר אויך סירוס איז א מום וואס די עבד גייט ארויס פריי, איז פארוואס שטייטס נישט אויף די סדר? ענטפערט די גמרא, ווייל תנא שמע ליה דרבי וקבעה, דהיינו די תנא וואס האט פארגעלערנט די ברייתא איז קודם האט ער געהערט די שיטה פון די תנא קמא נאכדעם האט ער געהערט די שיטה פון רבי, און ברגע וואס ער האט געהערט די שיטה פון רבי האט ער עס אריינגעלייגט אין די ברייתא, דהיינו נאך די תנא קמא האט ער אריינגעשטעלט רבי, יעצט הערשט נאכדעם ושמע ליה דבן עזאי ותנא, נאכדעם האט ער ערשט געהערט די שיטה פון בן עזאי, האט ער דאס אויך אריינגעלייגט אין די ברייתא, אבער ומשנה לא זזה ממקומה, ער האט נישט געוואלט אוועקרוקן רבי און אריינשטעלן בן עזאי צווישן די תנא קמא און רבי, ווייל ווי רש"י איז מסביר היות וואס קודם האט ער אריינגעשטעלט אין די ברייתא די תנא קמא מיט רבי, און מען האט מפרסם געווען די ברייתא, די תלמידי הישיבות האבן זיך איינגעחזר'ט די ברייתא און מען האט געדענקט די ברייתא, האט מען געוואוסט אז דאס איז די סדר פון די ברייתא, איז האט ער נישט געוואלט פארדרייען די סדר וואס מען האט געוואוסט, ער האט צוגעלייגט טאקע בן עזאי'ס שיטה, אבער ער האט צוגעלייגט בן עזאי נאך רבי, אנשטאטס פארדרייען די ברייתא וואס יעדער האט שוין געקענט און עס אריינרוקן פאר רבי, אבער אין הכי נמי, ווי מען האט יעצט דא געזען, לויט רבי הייסט אוודאי א צונג א מום שבגלוי, און טאמער א בעל הבית האקט אפ די צונג פון אן עבד, גייט די עבד ארויס פריי. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, אמר עולא, האט עולא געזאגט, הכל מודים בלשון לענין טומאה, דגלוי הוא אצל השרץ. דהיינו די דין איז אז ווען ס'קומט צו טומאה ווען א שרץ רירט צו א מענטש די מענטש ווערט טמא איז די טומאה איז נאר א טומאה ווען די שרץ האט צוגערירט א מענטש אויף א מקום גלוי ביי בית הסתרים דהיינו א פלאץ וואס איז נישט גלוי דאס ווערט גערופן טומאת בית הסתרים איז דארט איז די שרץ נישט מטמא א מענטש פארוואס ווי רש"י ברענגט די לימוד ווייל שטייט אין פסוק וכל אשר יגע בו הזב, א מענטש וואס א זב רירט אים צו, וידיו לא שטף במים, פשטות מיינט עס און דער זב האט נישט געוואשן זיינע הענט, איז דעמאלטס וכיבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב, דעמאלטס איז דער מענטש וואס דער זב האט צוגערירט, איז ווערט דער מענטש טמא און ער דארף זיך טובל'ען און דארף וואשן זיינע בגדים. יעצט לכאורה, די גמרא אין נדה פרעגט, וואס פשט אין פסוק, אז דער פסוק זאגט, וידיו לא שטף במים איז משמע אז די איינציגסטע סיבה דער מענטש ווערט טמא איז ווייל דער זב האט נישט געוואשן זיינע הענט, כ'פארשטיי נישט, אז דער זב האט געוואשן זיינע הענט איז ער נישט מטמא? ווי געהערט געווארן אזא זאך? נאר וואס דען, די גמרא דרש'נט דארט, אבער מען דארף לערנען די פסוק אזוי, וכל אשר יגע בו הזב וידיו, איינער וואס די זב רירט צו אויף א מקום גלוי, אזוי ווי די הענט, איז דעמאלטס, טאמער לא שטף במים, טאמער די זב האט זיך נאך נישט גע'טובל'ט, דהיינו די זב איז נאך טמא, איז וכיבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב, ווערט די מענטש וואס די זב האט אים צוגערירט ווערט אויך טמא, איז זעט מען דא אז טאמער א זב אדער א שרץ רירט צו א מענטש אויף א פלאץ וואס איז נישט א מקום גלוי, ווערט די מענטש נישט טמא, איז זאגט עולא דאס איז יעדער מודה אז לענין טומאה איז א צונג א מקום שבגלוי, און ממילא טאמער א שרץ אדער א זב וועט צורירן א מענטש אויפן צונג וועט די מענטש טמא ווערן, יעדער איז מודה דערצו, מאי טעמא פארוואס? ווייל אשר יגע בו אמר רחמנא, והאי נמי בר נגיעה, אין פסוק שטייט אשר יגע בו אז אויף אשר יגע בו דרש'נט מען אז יעדע פלאץ וואס מען קען צורירן בגלוי איז א פלאץ וואס איז מטמא, און ממילא די צונג, היות וואס מען קען דאס צורירן בגלוי, א מענטש שטעקט אויס די צונג קען מען עס צורירן, איז אוודאי דארט איז יעדער מודה אז ס'איז מטמא. ווייטער לענין טבילה, כטמון דמי, ווען א מענטש טובל'ט זיך, דארף ער זיך נאר טובל'ען אויף די מקומות מגולים, די מקומות מכוסים, ווי למשל אין די מויל, דארף מען זיך נישט טובל'ען, די וואסער דארף נישט אריינגיין אין מויל. איז דא זאגט עולא דאס יעדער מודה אז די צונג הייסט א מקום סתור, ס'הייסט נישט קיין מקום גלוי, מען דארף נישט עפענען די מויל ווען מען טובל'ט זיך, מאי טעמא פארוואס? ווייל ס'שטייט אין פסוק ורחץ בשרו במים אמר רחמנא, איז דרש'נט מען מה בשרו מאבראי, אזוי ווי די פלייש איז פון אינדרויסן, איז אף כל מאבראי, די זעלבע זאך די טבילה איז אויך נאר פון אינדרויסן עס דארף נישט אריינגיין די וואסער אינעווייניג, איז כלפי טבילה איז יעדער מודה אז די צינג הייסט א מקום סתר און די וואסער דארף נישט צוקומען דארט, נאר וואס דען וואו איז די מחלוקת לא נחלקו אלא לענין הזאה, ווען עס קומט צו הזאה, דארט האט מען געזען דא מחלוקת רבי און די חכמים, צו ווען מען שפריצט מי חטאת אויף א מענטש וואס איז טמא און ס'רירט צו זיין צונג, איז די שאלה איז צו ער ווערט טהור צו נישט, איז רבי מדמה ליה לטומאה, רבי איז מדמה דא די צונג צו טומאה, אז אזוי ווי ביי טומאה הייסט די צונג א מקום גלוי איז די זעלבע זאך דא אויך, הייסט די צונג א מקום גלוי און די מענטש ווערט טהור, ורבנן מדמה ליה לטבילה, חכמים זאגן פארקערט מען דארף עס מדמה זיין צו טבילה, אז אזוי ווי ביי טבילה הייסט א צונג א מקום שבסתר, איז דא אויך אז די מי חטאת פאלט אויפן צונג, ווערט די מענטש נישט טהור. איז וואס איז טאקע די מחלוקת צווישן רב און די חכמים און וואס איז די יסוד המחלוקת? זאגט די גמרא ותרוייהו בהאי קרא קמיפלגי, ביידע קריגן זיך וויאזוי איינצוזעצן א פסוק, דהיינו אין פסוק שטייט והזה הטהור על הטמא וגומר, די פסוק רעדט דארט פון הזאת מי חטאת, זאגט די פסוק והזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי, מען דארף שפריצן מי חטאת די דריטע טאג און די זיבעטע טאג, וחטאו ביום השביעי, און מען שפריצט נאכאמאל די זיבעטע טאג, וכיבס בגדיו ורחץ במים וטהר בערב, און שפעטער דער טמא'נער מענטש וואשט זיך זיינע בגדים און טובל'ט זיך, און ער ווערט ריין ביינאכט. יעצט, די ווארט וחטאו, שטייט דא וחטאו ביום השביעי, איז די שאלה איז אויף וואס גייט די וחטאו ארויף, וחטאו איז טייטש שפריצן, אויף וואס גייט עס ארויף, אויף אנפאנג פסוק, צו אויף סוף פסוק, איז רבי סבר, רבי האלט אז ס'גייט ארויף אויף אנפאנג פסוק, שטייט אין פסוק, והזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי, איז אויף דעם זאגט די פסוק וחטאו, דהיינו די וחטאו גייט ארויף אויף דאס וואס שטייט פריערט והזה הטהור על הטמא, ס'גייט ארויף אויף על הטמא, און די פסוק זאגט אז די וחטאו די שפריצן, איז פונקט ווי טומאה, דהיינו אזוי ווי ביי טומאה הייסט די צונג א מקום שבגלוי, איז דא אויך לגבי חיטוי לגבי שפריצן מי חטאת הייסט די צונג אויך א מקום שבגלוי טאמער די מי חטאת גייט אויפן צונג ווערט די מענטש טהור, ווייטער ורבנן סברי, חכמים האלטן ניין, חכמים האלטן אז וחטאו גייט ארויף אויף סוף פסוק, שטייט וחטאו ביום השביעי וכיבס בגדיו ורחץ במים, איז די וחטאו גייט ארויף אויף ורחץ, אז אזוי ווי לענין רחיצה לענין טבילה זאגט מען אז א צינג איז א מקום שבסתר, איז די זעלבע זאך לענין חיטוי לענין הזאת מי חטאת, הייסט עס אויך א מקום שבסתר דערפאר האלטן די חכמים אז אז מען שפריצט מי חטאת אויף א צינג ווערט די מענטש נישט טהור. איי פרעגט די גמרא ורבנן נמי נדמייה לטומאה פארוואס האלטן נישט די חכמים ווי רבי אז די וחטאו גייט ארויף אויף אנפאנג פסוק, זאגט די גמרא ווייל טהרה מטהרה הוה ליה למילף חכמים האלטן אז מען דארף דא ארויסלערנען טהרה פון טהרה און ממילא ענדערש ארויסלערנען וחטאו פון טהרה פון מקווה ווי איידער ארויסלערנען פון טומאה. ווייטער ורבי נדמייה לטבילה פארוואס האלט נישט רבי ווי די חכמים אז די וחטאו גייט ארויף אויף דאס וואס שטייט סוף פסוק ורחץ במים? זאגט די גמרא ווייל וכיבס בגדיו הפסיק הענין, דהיינו רבי האלט אז טאמער מ'עט זאגן אז וחטאו גייט ארויף אויף סוף פסוק אויף דאס וואס שטייט ורחץ קומט אויס אז ס'איז דא א הפסק אינעם פסוק מה שאין כן טאמער מ'לערנט ווי רבי אז וחטאו גייט ארויף אויף אנפאנג פסוק אויף די ווארט טמא דעמאלטס איז נישט דא קיין הפסק פארוואס? ווייל וואס שטייט אין פסוק שטייט והזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי וחטאו. יעצט ביום השלישי וביום השביעי הייסט נישט קיין הפסק ווייל ס'איז אלץ די זעלבע ענין, די פסוק זאגט והזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי, איז די חלק שטימט, יעצט וחטאו זאגט דיר רבי גייט ארויף אויף דאס וואס שטייט פארדעם אין פסוק טמא, איז דאס א לימוד וואס שטימט, אבער טאמער מען זאגט אז וחטאו גייט ארויף אויף דאס וואס שטייט סוף פסוק ורחץ במים, איז וואס שטייט צווישן וחטאו און ורחץ במים, שטייט וחטאו ביום השביעי וכיבס בגדיו, ורחץ במים וטהר בערב, איז שטייט דא וכיבס בגדיו אינדערמיטן ווי קומט וכיבס בגדיו אריין? און ממילא זאגט דיר רבי היות ס'איז דא דא א הפסק קען מען נישט זאגן אז וחטאו גייט ארויף אויף סוף פסוק נאר אוודאי האלט רבי ס'גייט ארויף אויף אנפאנג פסוק, די תורה איז דא מדמה וחטאו צו טומאה אז אזוי ווי ביי טומאה הייסט די צונג א מקום גלוי די זעלבע זאך לענין הזוה הייסט עס אויכעט א מקום גלוי. פרעגט אבער די גמרא וסבר רבי לענין טבילה כטמון דמי, איז עס דען ריכטיג וואס אונז האמער געזאגט אז לויט רבי איז רבי אוודאי אויכט מודה אז לענין טבילה הייסט א צונג ווי א מקום סתר ווי טמון והאמר רבין אמר רב אדא אמר רבי יצחק מעשה בשפחה של בית רבי עס איז געווען א מעשה א שפחה אין די שטוב פון רבי שטבלה וואס האט זיך געטובלט ועלתה ווען זי איז ארויס ונמצא עצם בין שיניה האט מען געטראפן א ציין א ביין צווישן די ציין והצריכה רבי טבילה אחרת רבי האט געזאגט דארף זיך טובל'ן נאכאמאל איי פארוואס עס איז דאך א מקום שבסתר די וואסער דארף נישט דארט אריין גיין איז פארוואס האט זי געדארפט זיך טובל'ן נאכאמאל איז וואס זעהן מיר לכאורה דא זעהן מיר לכאורה דא אז די וואסער דארף יא אריין גיין אין מויל ס'הייסט נישט קיין מקום סתר, איז עס א סתירה מיט דאס אונז האמיר געזען? זאגט די גמרא ניין, נהי דביאת מים לא בעינן, מקום הראוי לבוא בו מים בעינן, דהיינו אפילו טאקע די וואסער דארף נישט אריינגיין אין די מויל, אבער די מויל דארף זיין ראוי אז וואסער זאל אריינגיין דארט, דהיינו טאמער וואסער העט יא אריינגיין דארט, מוז עס זיין אויף אן אופן אז ס'נישט דא דארט קיין חציצה, וואסער דארף נישט אריין און ס'זאל נישט אריין, אבער א חציצה טאר דארט נישט זיין, יעצט ווי זעט מען אויך אזא ענין?

און אז ס'איז נישט מעכב איז פיין העט מען עס נישט אויסמישן, איז אויף דעם זאגט דאך טאקע די גמרא זאגט דארט רבי זירא אז ס'איז נישט אזוי ווייל א מנחה דארף זיין ראוי אויסצומישן, איז אויב ס'איז ראוי אויסצומישן איז די בילה טאקע נישט מעכב דארף מען עס נישט אויסמישן, אבער טאמער ס'איז ניטאמאל ראוי אויסצומישן דעמאלטס איז א פראבלעם, איז די זעלבע זאך דא, די וואסער דארף אוודאי נישט אריינגיין אין מויל אבער ס'דארף זיין ראוי אריינצוגיין אין מויל, טאמער ס'איז דא דארט א חציצה איז א פראבלעם, פאר דעם האט רבי געהייסן אז די שפחה דארף זיך נאכאמאל טובל'ן. זאגט יעצט די גמרא כתנאי. דהיינו די מחלוקת וואס מ'האט געזען אנפאנג סוגיא צו סירוס ביי אן עבד כנעני איז ער משחרר צו נישט, איז א מחלוקת תנאים. ווי איז דא א מחלוקת תנאים? ברענגט די גמרא א ברייתא, די ברייתא גייט ארויף אויפן פסוק, שטייט אין פסוק ביי א קרבן א בעל מום

און פון אפגעהאקט, און ביי דעם זאגט די פסוק אז טאמער א בהמה האט איינע פון די מומים קען מען דאס נישט מקריב זיין, איז זאגט די ברייתא אז די אלע פיר מומים כולם בביצים דברי רבי, זאגט דיר רבי די פסוק רעדט דא פון די ביצים, דהיינו טאמער די ביצים פון א בהמה איז אדער צוקוועטשט אדער אפגעהאקט קען מען דאס נישט מקריב זיין ווייל ס'הייסט א מום. איי פרעגט די גמרא סטייטש דווקא די ביצים בביצים ולא בגיד, ביי א גיד איז נישט אזוי טאמער די גאנצע גיד איז צוקוועטשט אדער אפגעהאקט איז די בהמה נישט קיין בעל מום, נאר וואס דען זאגט טאקע די גמרא אלא כולן אף בביצים דברי רבי יהודה דהיינו רבי יהודה האלט אז פארשטייט זיך ביי גיד איז אויכט אזוי אבער אפילו די ביצים וואס מ'זעהט דאך נישט די ביצים פון אינדרויסן מ'קען עס דערקענען אבער מ'קען עס נישט קלאר זעהן איז דארט וואלט געווען א צד צו זאגן אז דאס הייסט נישט קיין מום זאגט רבי יהודה ניין די פסוק גייט ארויף אויכט אויף ביצים טאמער די ביצים זענען צוקוועטשט אדער ס'אפגעהאקט פונעם שטריק איז הייסט עס א מום מ'קען נישט מקריב זיין אזא קרבן. רבי אליעזר בן יעקב אומר, רבי אליעזר בן יעקב קריגט זיך, און ער זאגט כולם בגיד, דהיינו, ביי ביצים איז נישט דא אזא זאך, די ביצים איז אפגעהאקט, ס'איז צוקוועטשט, און דאס הייסט א מום, דאס הייסט נישט קיין מום, ווייל מ'קען עס נישט זען, נאר טאמער די גיד איז צוקוועטשט אדער אפגעהאקט, דאס הייסט א מום. ווייטער רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט אזוי, מעוך וכתות, אף בביצים, טאמער ס'איז צוקוועטשט, איז דאס א מום אויך ביי ביצים, דהיינו ביצים זענען צוקוועטשט, היות וואס מ'קען קלאר זען פון אינדרויסן אז ס'איז צוקוועטשט, הייסט עס אוודאי א מום, אבער נתוק וכרות אפגעהאקט, איז בגיד אין בביצים לא. דאס א מום וואס איז נאר דא ביים גיד אבער נישט בביצים פארוואס ווייל ווען מען האקט אפ די ביצים דהיינו מען האקט אפ די שטריק וואס די ביצים זענען תלוי אין דעם דארט קען מען טאקע גארנישט דערקענען פון אינדרויסן און מילא דארט האלט ר' יוסי אז דאס הייסט נישט קיין מום שבגלוי און מען קען מקריב זיין אזא קרבן איז די זעלבע מחלוקת וואס איז דא דא עט אויך זיין לגבי אן עבד כנעני אז לויט ר' יהודה איז אפילו מען האט אפגעהאקט די ביצים איז אוודאי הייסט עס א מום און די עבד כנעני גייט ארויס לויט רבי אליעזר בן יעקב איז אוודאי הייסט עס נישט קיין מום און די עבד גייט נישט ארויס, און לויט רבי יוסי ווענדט זיך טאמער ס'איז צוקוועטשט גייט די עבד כנעני ארויס טאמער ס'איז אפגעהאקט גייט ער נישט ארויס. זאגט די הייליגע משנה ווייטער איז די משנה דא איז דן לגבי די קנינים וואס איז דא ביי בהמה א בהמה האט דאך א דין פון מטלטלין און די שאלה איז וויאזוי קען מען קונה זיין א בהמה? יעצט דאס איז קלאר מען קען נישט קונה זיין א בהמה מיט געלט ווייל מטלטלין קען מען נישט קונה זיין מיט געלט, איז וואסערע קנינים איז יא שייך בעצם ביי בהמות? בעצם איז שייך דריי קנינים וואס לאו דווקא ביי בהמה ביי מטלטלין איז שייך דריי קנינים וואס מ'עט זען וועלכע פון די קנינים ארבעט ביי בהמה יעצט וואס זענען די דריי קנינים איז קודם כל דא א קנין הגבהה מען הייבט אויף די מטלטלין מען הייבט אויף די בהמה שפעטער דא א קנין מסירה די בעל הבית די בעל הבהמה צו די בעל החפץ געט איבער די חפץ פארן קונה, די מקנה געט עס איבער פארן קונה, איז ברגע וואס ער האט עס איבערגעגעבן הייסט עס א קנין מסירה, און שפעטער איז דא א קנין משיכה, משיכה מיינט אז די קונה איז מושך די בהמה צו זיך אין רשות אריין, יעצט משיכה דארף נישט דווקא זיין מיט די הענט, מסירה איז מיט די הענט, אבער משיכה מיינט אפילו אז איינער שלאגט די בהמה און די בהמה שפאצירט אריין אין זיין רשות, אדער ער שרייט אן די בהמה און די בהמה רוקט זיך אריין אין זיין רשות, הייסט דאס א קנין משיכה. יעצט פארשטייט זיך ס'דא נאך קנינים ביי מטלטלין און ביי בהמות, ווי למשל א קנין חצר, ס'דא א קנין חליפין, אבער די משנה דא רעדט נאר פון אזעלכע קנינים וואס מען טוט מיט די גוף פון די בהמה אליין, מען רוקט די בהמה, פון אזעלכע סארט קנינים, דהיינו די משנה רעדט נאר פון די דריי קנינים פון הגבהה, פון מסירה, און פון משיכה. יעצט, ווי רשי לערנט, און אזוי לערנט תוס' בשיטת רשי, תוס' האט א גאנצע אנדערע שיטה אבער אונז וועמיר גיין דא מיט די מהלך פון רשי, איז ווי רשי לערנט אזוי, הגבהה איז די בעסטע סארט קנין, ווייל דאס איז די דרך צו קונה זיין מטלטלין, הגבהה איז זיכער די בעסטע סארט, די צווייטע צו די בעסטע סארט איז מסירה, די שוואכסטע סארט איז משיכה. איז לאמיר זעהן די משנה אינעווייניג, זאגט די משנה, בהמה גסה נקנית במסירה, דהיינו מ'גייט באלד זעהן דאס איז די שיטה פון ר' מאיר און פון ר' אליעזר, ר' מאיר און ר' אליעזר האלטן אז א בהמה גסה א גרויסע בהמה, ווי למשל אן אקס, אן אייזל, א פערד, נישט א שעפעלע אדער א לעמעלע, גרויסע בהמות, זענען נקנה במסירה, מסירה האבן מיר געשמועסט, דאס איז אזא מיטלמעסיגע קנין, ס'איז שוואכער ווי הגבהה אבער בעסער פון משיכה, איז ר' מאיר און ר' אליעזר האלטן אז ביי א בהמה גסה קען מען קונה זיין במסירה, יעצט פארשטייט זיך הגבהה אויך. ווייל הגבהה איז א בעסערע קנין פון מסירה, פארשטייט זיך מען קען עס אויך קונה זיין מיט הגבהה אבער הגבהה אויפהייבן א גרויסע בהמה איז גאר שווער, און ממילא האלט ר' מאיר ר' אליעזר אז קנין מסירה העלפט ביי בהמה גסה, יעצט וואס טוט זיך מיט משיכה? משיכה נישט, משיכה איז א שוואכערע סארט קנין, דאס העלפט נישט ביי בהמה גסה, אזוי האלט ר' מאיר ר' אליעזר, ווייט וואס טוט זיך מיט ביי א בהמה דקה? והדקה בהגבהה, ביי א בהמה דקה העלפט נאר א קנין הגבהה די בעסטע סארט קנין, דהיינו ווייל היות וואס די דרך ביי בהמה דקה איז דאס אויפצוהייבן און ס'איז גרינג דאס אויפצוהייבן איז דארף מען מאכן א קנין הגבהה די אנדערע קנינים מסירה משיכה דאס זענען שוואכערע קנינים דאס וועט נישט העלפן ביי בהמה דקה דברי ר' מאיר ור' אליעזר אזוי האלט ר' מאיר ר' אליעזר וחכמים אומרים און חכמים קריגן זיך חכמים האלטן בהמה דקה נקנית במשיכה דהיינו חכמים האלטן אז ס'איז נישט די דרך אויפצוהייבן א בהמה דקה, ווייל ווי די גמרא איז מבאר אין א אנדערע פלאץ אז א בהמה דקה די דרך איז פון די בהמה דקה אז עס שטופט אריין די נעגל אין די ערד און ס'איז שווער עס אויפצוהייבן, און ממילא האלטן די חכמים אז בהמה גסה זענען זיי מודה צו ר' מאיר ר' אליעזר אז א בהמה גסה איז נקנית במסירה און פארשטייט זיך בהגבהה אויך טאמער מען וויל, אבער מען קען עס אויך קונה זיין מסירה, בהמה דקה אבער דא קריגן זיך די חכמים אויף ר' מאיר ר' אליעזר, ר' מאיר ר' אליעזר האבן געזאגט אז נאר א קנין הגבהה העלפט ביי א בהמה דקה, און חכמים האלטן אז נישט נאר הגבהה העלפט און נישט נאר מסירה העלפט נאר משיכה העלפט אויך ביי בהמה דקה. קומט אויס למעשה אז ביי בהמה גסה איז נישט דא קיין מחלוקת, יעדער האלט אז מ'איז דאס קונה מיט מסירה און פארשטייט זיך מיט הגבהה אויך. ביי בהמה דקה איז דא א מחלוקת, לויט ר' מאיר ר' אליעזר קען מען עס נאר קונה זיין מיט הגבהה, און לויט די חכמים קען מען עס קונה זיין מיט משיכה און פארשטייט זיך אויך מיט מסירה און פארשטייט זיך אויך מיט הגבהה. זאגט די הייליגע גמרא, דרש רב בקימחוניא, רב האט גע'דרשנ'ט אין די שטאט קימחוניא, אז בהמה גסה נקנית במשיכה, אז א בהמה גסה קען מען יא קונה זיין מיט א קנין משיכה, אנדערש ווי מען האט געזען ביי אונזער משנה, ביי אונזער משנה האט מען געזען מען קען עס נאר קונה זיין מיט א מסירה, און אויך מיט הגבהה ווי מען האט געשמועסט, אבער משיכה נישט, דא האט רב גע'דרשנ'ט אז מען קען יא קונה זיין א בהמה גסה מיט משיכה, איז אשכחינהו שמואל לתלמידי דרב, שמואל האט געטראפן די תלמידים פון רב אמר להו האט ער זיי געפרעגט מי אמר רב בהמה גסה נקנית במשיכה? והאנן במסירה תנן? ביי אונז אין משנה האט מען קלאר געלערנט נישט אזוי, און נאך מער, ורב נמי במסירה אמר רב אליין פלעג אויך זאגן אז א בהמה גסה איז מען קונה מיט מסירה, איז הדר ביה מההיא? רב האט צוריק געצויגן? פון זיין אלטע הוראה וואס ער פלעגט פסק'ענען אז א בהמה גסה קען מען נאר קונה זיין מיט מסירה? ענטפערט די גמרא, הוא דאמר כי האי תנא דהיינו רב, באמת האט צוריקגעצויגן, רב צום סוף האט גע'פסק'נט אנדערש ווי אונזער משנה, ווייל רב האט געהאט א חכמים אין א ברייתא וואס האבן געהאלטן ווי אים דתניא, אזוי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, וחכמים אומרים, חכמים פון די ברייתא האלטן, אז זו וזו נקנית במשיכה, דהיינו חכמים אין די ברייתא האלטן, אז סיי א בהמה גסה, און סיי א בהמה דקה, קען מען קונה זיין מיט משיכה, און פארשטייט זיך אויך מיט מסירה און פארשטייט זיך אויך מיט הגבהה. ר' שמעון אומר, ר' שמעון אין די ברייתא האלט, זו וזו בהגבהה, רבי שמעון האלט אז סיי בהמה גסה און סיי בהמה דקה קען מען נאר קונה זיין מיט הגבהה נישט מיט מסירה משיכה. איז פרעגט אבער די גמרא מתקיף לה ר' יוסף, פרעגט ר' יוסף אלא מעתה אויב אזוי פיל לר' שמעון במה יקנה, וויאזוי איז מען קונה אן עלעפאנט א פיל לויט ר' שמעון, ר' שמעון זאגט אז נאר קנין הגבהה העלפט, וויאזוי הייבט מען אויף אן עלעפאנט, אמר ליה אביי, זאגט אביי אז אין הכי נמי, א פיל העט מען קונה זיין אדער בחליפין, חליפין א קנין חליפין העלפט, די סיבה וואס די משנה האט נישט גערעדט פון חליפין האבן מיר געשמועסט ווייל די משנה רעדט נאר פון קנינים וואס מען רוקט די בהמה אבער אוודאי העלפט א קנין חליפין ביי א בהמה ביי אן עלעפאנט אי נמי בשוכר את מקומו ס'דא נאך א וועג צו קונה זיין א עלעפאנט אז מען דינגט די מקום דהיינו מיט א קנין חצר אז די קונה עט דינגען פונעם מקנה די שטח וואס די עלעפאנט שטייט דארט עט עס הייסן זיין חצר און עט קונה זיין דעם עלעפאנט מיט א קנין חצר רב זירא אמר רב זירא זאגט אן אנדערע פאטענט וויאזוי מען קען קונה זיין אן עלעפאנט לויט רב שמעון מביא ארבעה כלים ומניחן תחת רגליו מען נעמט פיר כלים מען לייגט עס אונטער די פיר פיס פונעם עלעפאנט, א כלי פון א מענטש הייסט ווי זיין אייגענע חצר, איז יעצט פשט די עלעפאנט שטייט אין זיין חצר און אזוי קען ער עס קונה זיין, איז פרעגט די גמרא, שמעת מינה, כליו של לוקח ברשות מוכר, קנה לוקח? דהיינו, בעצם איז דא א שאלה, נישט דא, די שאלה איז אין בבא בתרא, צו כליו של לוקח ברשות מקנה ברשות מוכר, צו עס איז קונה צו נישט, צו ווען א לוקח ברענגט זיינע כלים אין די רשות פון די מוכר צו עס הייסט זיין רשות צו נישט, איז דא, אז מען זעט לכאורה אז ס'איז א פאטענט אז מען קען ברענגען פיר כלים און עס לייגן אונטער די פיס פון דעם עלעפאנט, און דא רעדט מען פארשטייט זיך אין די רשות פון דעם מוכר, ווייל טאמער מען רעדט אין די רשות פון לוקח איז ער זיך סתם אזוי קונה אין זיין חצר, נאר מען רעדט אין רשות פון דעם מוכר לכאורה, איז זעט מען לכאורה דא אז כליו של לוקח ברשות מוכר איז קונה, איז לכאורה ווי שטימט עס ווייל אין בבא בתרא האט די גמרא א גאנצע חקירה צו ס'איז אזוי צו נישט, און דא זאגט רבי זירא מיט א פשטות אז ס'העלפט, זאגט די גמרא, הכא במאי עסקינן בסימטא, דהיינו ניין, פון דא איז נישט קיין ראיה, ווייל ס'קען זיין דא רעדט מען פון א סימטא, סימטא דאס איז אזא שטיקל אין די זייט פון א רשות הרבים, ס'איז נישט ממש אין א רשות הרבים, וואס דארט איז יעדער מודה אז די כלי פון א לוקח קען קונה זיין, דהיינו אין א רשות הרבים אליין קען כלים פון א מענטש נישט קונה זיין ווייל ס'באלאנגט פארן רבים, אין רשות פונעם מוכר איז דא א צד צו זאגן אז די כליו של לוקח קען נישט קונה זיין ווייל ס'איז נישט אין זיין רשות אבער אין א סימטא אין די זייט פון א רשות הרבים דארט האט יעדער א רשות צו לייגן דארט זיינע כלים, און ממילא דארט קען א לוקח אריין לייגן זיין כלים, דארט קען ער קונה זיין דעם עלעפאנט, און פון דעם האט רב זירא גערעדט. זאגט די גמרא אי נמי, נאך א וועג ווי מען קען קונה זיין אן עלעפאנט אפילו מיט א קנין הגבהה, וויאזוי? בחבילי זמורות, מען נעמט אסאך צווייגלעך, און מען פירט דעם עלעפאנט ארויף אויף די צווייגלעך, ער גייט ארויף אויף די צווייגלעך אזוי ארום אז די צווייגלעך זענען העכער פון דריי טפחים, איז דעמאלטס איז די קונה קונה דעם עלעפאנט מיט א קנין הגבהה ווייל יעצט איז די עלעפאנט אין די הייעך, איז יא דא א וועג אן אופן צו קונה זיין א פיל מיט א קנין הגבהה?